מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ט' עמוד ב'. לאמיר נעמען ביי די צוויי פינטלעך ביי די ערשטע ברייטע שורה. האט מען געהאט ביז אהער רבי יוחנן בן תורתא. רבי יוחנן בן תורתא האט געזאגט, פארוואס איז משכן שילה חרוב געווארן? וואס איז געשען? האט ער געזאגט וועגן צוויי סיבות, ערשטנס ס'איז געווען גילוי עריות, און צווייטנס ס'איז געווען בזיון קדשים. איז אויף דעם זאגט די גמרא יעצט, מקדש ראשון מפני מה חרב, די ערשטע בית המקדש פארוואס איז דאס חרוב געווארן? זאגט מען מפני שלושה דברים שהיו בו, דריי זאכן וואס זענען געווען דארטן, עבודה זרה, גילוי עריות, און שפיכת דמים, וויבאלד ס'איז געווען די דריי עבירות פאר דעם איז די בית המקדש חרוב געווארן, און די גמרא איז מסביר. עבודה זרה דכתיב כי קצר המצע מהשתרע, די פסוק זאגט אונז פשוט פשט אז ירושלים איז אזוי ענג, עס האט נישט קיין פלאץ דארטן, די שונאים דרייען זיך דארטן, פרעמדע מיליטער דרייעט זיך דארטן, אבער טייטשט די מאי קצר המצע מהשתרע, וואס מיינט עס? אמר רבי יונתן, זאגט רבי יונתן, קצר המצע זה, די בעט איז ענג געווארן, מהשתרע עליו שני רעים כאחד. מנשה קומט אריין און ער לייגט אריין אין בית המקדש לייגט אריין צלמים, ער שטעלט אריין עבודה זרה אין בית המקדש, זאגט דער פסוק זאלסטו וויסן קצר מצע זה, די בעט איז צו ענג, מען קען נישט אריין לייגן צוויי רעים, ווילסט האבן א שכינה, ווילסט האבן עבודה זרה, דאס גייט נישט, ווי דער פסוק זאגט ווייטער, והמסכה צרה כהתכנס, די דאכן איז צו ענג צוצודעקן ביידע. איז אמר רבי שמואל בר נחמני זאגט רבי שמואל בר נחמני כי מטי רבי יונתן להאי קרא בכי ווען רבי יונתן איז אנגעקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט אמר זאגט ער מאן דכתיב ביה כונס כנד מי הים אויפן באשעפער די כל יכול וואס אויף אים שטייט די אייבערשטער נעמט צוזאמען די וואסערן אלע וואסערן נעמט ער צוזאמען און ער קען זיי אויפבויען ווי א וואנט דאס הייסט די אייבערשטער קען טון וואס ער וויל אבער נעשית לו מסכה צרה די עבודה זרה וואס מען האט אריינגעשטעלט דארט אין בית המקדש, דאס איז אים געווארן א צרה, אזוי ווי צוויי פרויען, איינע איז א צרה פאר'ן צווייטן, זאגט ער, קוק, די אייבערשטער האט געזען דא איינער שטעלט אריין עבודה זרה ביי מיך אין שטוב, זאגט דער אייבערשטער, איך וויל נישט דא זיין, איך האב נישט קיין שייכות, ס'איז צו ענג דא, איך וויל נישט האבן קיין שייכות דא, איך וויל נישט בלייבן דא. איז פאר די עבירה פון עבודה זרה, פאר דעם, דאס האט גורם געווען צום חורבן. די צווייטע זאך איז געווען גילוי עריות, דכתיב וואס עס שטייט אין פסוק, ווי מען זעט פון דעם פסוק אפילו די אידישע מיידלעך האבן צוגעפירט צו גילוי עריות, ווי די גמרא גייט ברענגען דעם פסוק און שפעטער מסביר זיין די גאנצע פסוק, זאגט אזוי, ויאמר השם, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון, ומשקרות עינים, הלוך וטפוף תלכנה, וברגליהן תעכסנה. איז לאמיר דא פארשטיין דעם פסוק, זאגט ער אזוי, יען כי גבהו בנות ציון, וואס מיינט דאס, שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, כדי צו מכשיל זיין אנדערע, זענען זיי געגאנגען א הויכע לעבן א נידריגע. דורך דעם וואס זי גייט לעבן א נידריגע מיידל, זעט מען אסאך מער די הויכע, איז זי האט געוואלט מכשיל זיין אנדערע, איז זי געגאנגען דווקא לעבן א צווייטע וואס איז קלענער פון זי, נידריגער פון זי, און אזוי ווייזט זיך אויס איר שיינקייט איר הויכקייט.

נאך א זאך וברגליהן תעכסנה, אמר רבי יצחק זאגט רבי יצחק שהיו מביאות מור ואפרסמון, זיי האבן געברענגט גוטע שמעקעדיגע זאכן, בשמים, פערפיומס, ומניחות במנעליהן, זיי האבן עס אריינגעלייגט אין זייערע שיך, וכשמגיעות אצל בחורי ישראל, ווען זיי אנקומען צו די בחורים, בועטות, האָבן זײ געגעבן כּאילו אַ שטױס אױף דעם, ומתּיזות עליהן, זײ האָבן געשפּריצט אױף זײ, ומכניסין בהם יצר הרע, זײ האָבן אַרײַנגעלײגט, אינפֿיוזד אַ יצר הרע אין די בחורים, כּארס בכעוס, אַזױ װי די שלאַנג, אַ גיפֿטיקע שלאַנג װאָס גיט אױס גיפֿט, אַ װילדע שלאַנג, שפּריצט אַרײַן, איז די זעלבע זאַך. דאָס איז געװען די גילוי-עריות װאָס איז געװען דאָרטן, אַפֿילו די ייִדישע מײדלעך האָבן מכשיל געװען די בחורי-ישׂראל. די דריטע עבירה איז געווען שפיכות דמים, דכתיב וגם דם נקי שפך מנשה עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, אז מ'האט אזויפיל בלוט פארגאסן, אומשולדיגע בלוט האט מנשה פארגאסן, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, גאנץ ירושלים איז געווארן פול מיט בלוט, איז עפענט דא די דריי עבירות וואס איז געווען ביים בית ראשון, וואס איז געווען דארטן עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכות דמים, און דא זאגט ער, דאס איז געווען די דריי עבירות פארוואס דער בית המקדש איז חרוב געווארן. זאגט ער ווייטער, אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מה חרב. לכאורה דארף מען פארשטיין, וואס איז געווען ביים ערשטן בית המקדש, צווייטע בית המקדש וואס איז דאס חרוב געווארן? אבל מקדש שני שהיו עוסקין בה בתורה ובמצוות גמילות חסדים מפני מה חרב, פארוואס איז דאס חרוב געווארן? אויף דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן, מפני שהיתה בו שנאת חינם, ס'איז געווען דארטן שנאת חינם, יא מ'איז געווען וואוילע אידן, ס'איז געווען תורה, ס'איז געווען מצוות, ס'איז געווען גמילות חסדים, אבער שנאת חינם, דאס האט אלעס קאלע געמאכט. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות. דאס זעסטו פון דא, די הארבקייט, די שווערקייט פון שנאת חינם. עס איז אקעגן די דריי עבירות. אין בית ראשון האט מען געהאט דריי עבירות, דאס האט צוגעפירט צום גאנצן חורבן. און דא האסטו איין זאך, שנאת חינם. מען האט געמאכט תורה איז געווען, מצוות איז געווען, גמילות חסדים איז געווען. אבער שנאת חינם, דאס איז שקולה כנגד די גאנצע דריי עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכת דמים. זאגט די גמרא ווייטער רשעים היו אלא שתלו בטחונם בקדוש ברוך הוא, וואס מיינט די מימרא צו זאגן? זאגט ער אזוי, אתאן למקדש ראשון, דאס באציט זיך אויפן מקדש ראשון, דכתיב וואס ס'שטייט דארטן, ראשיה בשוחד ישפטו, די וואס האבן געדארפט משפט'ן, זיי האבן גענומען שוחד, וכהניה במחיר יורו, די וואס האבן געדארפט פסק'נען, ס'איז געווען א פרייז, פאר געלט האסטו געקענט באקומען יעדן פסק. ונביאיה בכסף יקסומו, און די נביאים פאר אביסל געלט האבן זיי געזאגט די פאלשע נביאות, ועל השם ישענו, אבער זיי האבן געזאגט, ניין, אונז פארלאזן זיך אויפן באשעפער, מיר האבן בטחון, מיר זענען ערליכע מענטשן, לאמור, הלא השם בקרבנו, דער אייבשטער איז דאך צווישן אונז, לא תבוא עלינו רעה, עס וועט נישט קומען קיין שלעכטס אויף אונז, דאס הייסט זיי זענען געווען רשעים, זיי האבן געטון אזעלכע עוולות, אבער זיי האבן געהאט א פאלשע בטחון, און זאגט אבער אונז פארלאזן מיר זיך אויפן באשעפער, אונז האבן בטחון, דער אייבערשטער קען נישט מאכן עפעס א שלעכטסקייט צו מיר, אונז האבן בטחון. זאגט די גמרא לפיכך, מיט די פאלשע בטחון, מיט די עבירות וואס האבן זיי געטון, הביא עליהן הקדוש ברוך הוא שלש גזירות, דער אייבערשטער האט געברענגט אויף זיי דריי גזירות, וואס, כנגד שלש עבירות שבידם, שנאמר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, זאלסטו וויסן, די גאנצע ציון, גאנץ ירושלים איז געווארן אויפגעאקערט, אזוי ווי א פעלד וואס ווערט אויפגעאקערט, גאנץ ירושלים וועט זיין אויפגעאקערט, וירושלים עיין תהיה, און ירושלים וועט זיין וויסט. והר הבית לבמות יער, און הר הבית איז געווארן צו א וואלד, עס איז גארנישט מער געווען דארטן, עס איז אלעס געווען וועגן די עבירות וואס זיי האבן געטון. זאגט די גמרא במקדש ראשון לא היה בו שנאת חינם? איין מינוט, בית המקדש ראשון, דו זאגסט מיר אזוי, בית שני דארט איז געווען שנאת חינם, ס'איז געווען תורה מצוות אלעס איז געווען, אבער שנאת חינם דאס האט עס קאליע געמאכט, מה שאין כן בית ראשון, דארט איז געווען דריי עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, און שפיכת דמים. אבער פרעגט ובבית המקדש, ובמקדש ראשון לא הוה ביה שנאת חינם, קיין שנאת חינם איז נישט געווען דארטן, והכתיב אין פסוק שטייט דאך מגורי אל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך, די גמרא איז מסביר וואס מיינט די פסוק, ואמר ר' אליעזר זאגט ר' אליעזר, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, זיי פלעגן זיך קומען צוזאמען, לאמיר פארברענגען צוזאמען, שבת אחים גם יחד, לאמיר פראווענען צוזאמען, אבער שפעטער ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם פון הינטער יענעם רוקן, יענער האט זיך ארויסגעדרייט, יענער איז נישט דא געווען, האט מען בארעדט, האט מען באזידלט, מען האט גערעדט לשון הרע'ס איינס אויפן צווייטן, דאס הייסט, מען איז געזעסן צוזאמען, האט אזוי אויסגעזען, אה, מיר זענען חברים, לאמיר פארברענגען, לאמיר שמועסן, לאמיר גיין עסן צוזאמען, לאמיר טרינקען צוזאמען. יענער האט זיך ארויסגעדרייט, ער איז אוועקגעגאנגען, גלייך האט מען אים אנגעהויבן צו בארעדן. דאס איז אלעס געווען ביים בית ראשון, איז זעהט דאך פון דא אז שנאת חינם אינעם בית ראשון איז דאך אויך געווען. ענטפערט די גמרא, ניין, ההיא בנשיאי ישראל הוה, דאס איז נישט געווען ביים ציבור, די ציבור צוזאמען איז געווען גוט צוזאמען, די עולם די המון עם, נישט געווען קיין שנאת חינם, נאר וואס בנשיאי ישראל הוה, די מנהיגים, די פאליטיקאנטן, די וואס האבן געפירט, זיי האבן זיך בארעדט איינער אויפן צווייטן, דכתיב, זעק והילל בן אדם כי היא היתה בעמי, ותניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, זעק והילל בן אדם, יוכל לכל, כ'וואלט געמיינט יעדעם געווען דעם פראבלעם דארטן, תלמוד לומר, היא בכל נשיאי ישראל, די פראבלעם איז געווען דארט ביי די נשיאי ישראל, די וואס האבן געפירט, די לידערס, זיי האבן זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין, אבער די המון עם, קיין שנאת חינם ביי די צייט פון בית ראשון איז נישט געווען. זאגט די גמרא ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרווייהו ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קצותם, די אידן פונעם בית ראשון, זיי האבן טאקע געטון עוולות, אבער ס'איז געווען בפרהסיא, דאס הייסט מ'האט זיך נישט געהאט באהאלטן דערפון, איז פארדעם איז אויך נתגלה קצותם, זייער קץ, האט דער אייבערשטער געזאגט, כ'מוז שיקן א גלות, כ'מוז חרוב מאכן די בית המקדש, אבער זאלסט וויסן עס וועט זיך האלטן פאר זיבציג יאר, אין זיבציג יאר ס'וועט זיין איבער און מ'וועט אויפבויען א צווייטע בית המקדש. דאס הייסט נתגלה קצם, דער אייבערשטער האט שוין אנטפלעקט ווען ס'וועט זיך ענדיגן דעם גלות. אבער אחרונים שלא נתגלה עוונם, די אחרונים, די מענטשן פון בית שני, וואס יעדער האט זיך בארעדט איינער אויפן צווייטן, אבער באהאלטענערהייט, שנאת חינם, אויף דעם לא נתגלה קצם, מען האט קיינמאל נישט אנטפלעקט ווען עט זיין די סוף פון דעם גלות. אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, טובה צפורנן של ראשונים מכריסן של אחרונים, אזא ווארט זאגט ער, כאילו ס'איז מיר ענדערשער די נאגל פון די מענטשן פונעם בית ראשון ווי די בויך פון די מענטשן פונעם בית שני, דאס הייסט זענען געווען א העכערע מדריגה, די מענטשן פון בית ראשון, יא זיי האבן געהאט זייערע פראבלעמען, אבער ענדערשער זיי, ווי האבן די מענטשן פונעם בית שני? אמר ליה ריש לקיש, זאגט ריש לקיש, אדרבה, וואס עפעס? אחרונים עדיפי, לכאורה די מענטשן פונעם בית שני זענען אסאך חשוב'ער, פארוואס? ווייל אף על גב דאיכא שעבוד מלכיות קא עסקי בתורה, ווייל למעשה זיי האבן געליטן, זיי האבן נישט געהאט לייכט מיט די גוים, זיי האבן געהאט יוונים, זיי האבן געהאט זייערע מעשה'ס דורך די גאנצע היסטארי פונעם בית שני, און נאכאלץ געווען גוים וואס האבן זיך געטשעפעט מיט די אידן. אבער למעשה געלערנט האבן זיי, איז אויב אזוי וואס זאגסטו מיר אז די בית שני די מענטשן זענען ערגער ווי די בית ראשון? פארקערט, ביים בית שני האבן זיי געליטן, אבער נאך אלץ א מסירות נפש פאר תורה האבן זיי געהאט, זיי האבן געלערנט תורה. אמר ליה, זאגט אים רבי יוחנן, יא, ביסט גערעכט, אבער בירה תוכיח, שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. דו זעסט דאך די בית המקדש. פאר די ערשטע אידן, פאר די אידן פונעם בית ראשון, די אייבערשטער האט צוריק אויפגעבויט א בית שני פאר זיי. ס'איז נאך געווען מענטשן וואס זענען געווען ביים בית ראשון און ביים בית שני, דאס הייסט דו זעהסט זייער עוולה געווען ווייניג אין די אייבישטער'ס אויגן, והראי' זעהסט דאך האט אויפגעבויט א בית שני פאר זיי. מה שאין כן די אחרונים, די מענטשן ביים בית שני, בית המקדש איז חרוב געווארן, און ביז עד היום הזה ווארט מען נאך. שאלו את ר' אלעזר, מ'האט געפרעגט ר' אלעזר וואס האלטסטו? האט ער געזאגט ראשונים גדולים או אחרונים גדולים, ווער איז חשוב'ער, די מענטשן פון בית ראשון אדער פון בית שני? אמר להם האט ער געזאגט צו זיי תנו עיניכם בבירה, די זעלבע זאך קוק אויפן בית המקדש, ווער האט א נייע בית המקדש באקומען? די מענטשן פון בית ראשון, די פון בית שני האבן דאך נישט קיין בית המקדש, איכא דאמרי אמר להם עידיכם בירה, די בית המקדש דאס איז די גרעסטע עדות, אז זעהסט דאך פאר די מענטשן פון בית ראשון, פאר זיי איז צוריק געווארן אויפגעשטעלט א פרישע בית המקדש, מה שאין כן דאס איז נישט געווען פאר די מענטשן פון בית שני. ציילט די גמרא אן אינטערעסאנטע מעשה, ריש לקיש הוה סחי בירדנא, ריש לקיש האט זיך געוואשן אויפן ביים ירדן, אתא רבה בר בר חנה, געקומען רבה בר בר חנה, וואס ער איז געווען א איד פון בבל, יהב ליה ידא, האט אים געגעבן א האנט, האט אים געזאגט לאמיר דיר העלפן ארויסצוקומען. אמר ליה, זאגט אים ריש לקיש, אלקא, איך מאך א שבועה, דסני לך, איך האב ענק פיינט, איך וויל נישט האבן קיין שייכות מיט דיר, איך וויל נישט, איך וויל נישט האבן גארנישט מיט ענק מענטשן פון בבל. פארוואס זאגט אים אזוי? דער אייבערשטער האט געזאגט ס'וועט זיין א גלות, יא ס'וועט זיין א גלות שבעים יאר, זיבציג יאר איז געווען א גלות בבל, מ'איז אראפגעגאנגען צו בבל, און מ'האט געוואוסט אז נאכדעם וואס די זיבציג יאר ענדיגט זיך גייט מען צוריק ארויפגיין, מ'גייט אויפבויען א בית שני, און עזרא האט ארויפגענומען א עולם פון דארטן פון בבל ארויפגעגאנגען צום בית שני, און אסאך אידן פון בבל זענען געזאגט ניין, מיר זענען צופרידן דא, אונז האבן אונזערע הייזער, אונז האבן אונזערע געשעפטן, אונז האבן אונזערע פעלדער, מיר ווילן נישט אוועקגיין פון דא, מיר זענען צופרידן דא אין בבל. האט ער געזאגט וועגן ענק, וויבאלד ענק מענטשן פון בבל, ענק זענען נישט אלע ארויפגעקומען ווען עזרא האט ארויפגענומען דעם עולם, פאר דעם איז נישט געווען קיין ריכטיגע השראת שכינה אויפן בית שני, ווי מיר ווייסן אין בית שני געפעלט, האט ריש לקיש געזאגט דאס איז אלעס וועגן ענק, ענק זענען נישט אלע ארויפגעקומען, חלק כלל ישראל איז געבליבן, חלק איז ארויפגעקומען, דאס האט גורם געווען עס זאל נישט זיין קיין השראת שכינה אויפן בית שני. דכתיב ווי ס'שטייט אין פסוק אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף אז ס'וואלט געווען ווי א וואנט דעמאלס קען מען בויען אויף דעם א זילבערנע קרוין ואם דלת היא אויב ס'איז אזוי ווי א טיר נצור עליה לוח ארז איז עס אזוי ווי א ביעם פון סידער וואוד און ער איז מסביר אם עשיתם עצמכם כחומה אויב וואלטן ענק זיך געמאכט ווי א וואנט ועליתם כולכם בימי עזרא און ענק אלע וואלטן צוזאמגעקומען צו אזוי צו אין די צייטן פון עזרא אזוי ווי א וואנט איז געמאכט פון אסאך שטיינער און ס'איז געלעמט, מיט לעם איז עס צוזאמגעלייגט, ס'קלעבט צוזאמען, ס'איז עס כ'האב א לאנגע וואנט, אבער אלע אלע שטיינער קלעבן צוזאמען. זאגט ער אם עשיתם עצמכם כחומה, אז דו וואלסט זיך געמאכט ווי א וואנט, אלע שטיינער צוזאמען, אלע אידן צוזאמען, און ענק וואלטן אלע ארויפגעקומען בימי עזרא נמשלתם ככסף, וואלסטו געווען אזוי ווי זילבער, שאין רקב שולט בו, ס'וועט נישט ווערן פארפוילט, די גאנצע זאך בלייבט א סאליד פיס. אבער עכשיו שעליתם כדלתות, יעצט וואס ענק זענען ארויפגעגאנגען אזוי ווי טירן, כאילו מ'האט זיך צוטיילט, איינער בלייבט דא, איינער גייט ארויף, נישט גאנץ כלל ישראל זאל ארויפקומען צוזאמען, נמשלתם כארז זענען פארגליכן אזוי ווי א סידערוואוד, שהרקב שולט בו, וואס ס'קען ווערן פארפוילט פון אינעווייניג. זאגט ער מאי ארז כאילו וואס מיינסטו צו זאגן וואס האט עס אויף אה אמר עולא ססמגור אזוי ווי א ווארם וואס קריכט אריין אינעם האלץ אינעווייניג די אינעווייניג פונעם האלץ איז אינגאנצן אויפגעגעסן יא פון דרויסן זעהט אויס איך האב נאך א שיין שטיקל האלץ אלעס איז פיין אבער וועסט עפענען אביסל וועסטו זעהן פון אינעווייניג די גאנצע זאך איז מאלדי זאגט ער מאי ססמגור אקעי וואס האט עס מיט אונז אמר רבי אבא בת קול זאגט ער אזוי ווי ביי אונז היינטיגע צייטן נישט דא קיין השראת שכינה ס'פעלט אונז האבן איין זאך וואס איז געבליבן די אוטער לעיער דאס איז געבליבן א בת קול אונז האבן עפעס א פראבלעם מען קען זיך נאך נוצן מיט א בת קול אבער די אמת'דיגע השראת השכינה דאס איז געגאנגען כדתניא אזוי ווי אונז האבן שוין געלערנט. משמתו נביאים אחרונים, נאכדעם וואס די נביאים אחרונים זענען געשטארבן, חגי זכריה מלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל, איז רוח הקודש אוועק געגאנגען פון כלל ישראל. ועדיין היו משתמשים בבת קול, וואס זיי האבן יא געהאט איבער געבליבן, דאס איז געווען די בת קול, אבער עכטע רוח הקודש ווי מען האט עס געקענט אין בית ראשון, דאס איז שוין מער נישט געווען. אז פאר דעם זאגט ריש לקיש, דאס איז אלעס וועגן ענק בבליים, ענק בבליים, וואלטן ענק אלע ארויף געקומען, וואלט געקומען גאנץ כלל ישראל ארויף צום בית שני, וואלט אלעס געווען פיין, ענק וויבאלד ענק זענען געבליבן, ענק האבן צעטיילט כלל ישראל, דאס האט גורם געווען אז בת קול איז געבליבן, אבער רוח הקודש דאס איז שוין מער נישט דא. פרעגט די גמרא איין מינוט וריש לקיש מי משתעי מי משתעי בהדי גברא רבה בר בר חנה ער וואלט עפעס גערעדט מיט רבה בר בר חנה דאס הייסט אזוי אונז האבן דאך דערציילט די מעשה ריש לקיש איז געווען אויפן וואסער ער האט זיך געוואשן דארטן און רבה בר בר חנה גייט צו צו אים ער געבט אים א האנט קום לאמיר דיר העלפן ארויסצוגיין און אויף דעם ריש לקיש געבט אים א גאנצע פסק און ער געבט אים אריין ענק בבליים ענק זענען אלע שולדיג פרעג די גמרא בכלל, די מעשה קען דאך נישט זיין אינגאנצן. ריש לקיש זאל רעדן מיט בר בר מיט רבה בר בר חנה ביסטו זעכער דאס איז געווען אזוי? פארוואס נישט? ומה רבי אלעזר? כ'וועל דיר מסביר זיין, מה דאך רבי אלעזר, דמרא דארעא דישראל הוה, ער האט געהאט א טיטל, געווען אזא חשוב'ער מענטש, האט מען גערופן מרא דארעא דישראל, די האר פונעם לאנד ישראל. ולא הוה משתעי ריש לקיש בהדיה, אבער ריש לקיש האט קיינמאל נישט אנגעהויבן קיין שמועס מיט אים. ווי תוספות זאגט, אוודאי מ'האט געפרעגט עפעס ריש לקיש וואלט ער געענטפערט, אבער ריש לקיש זאל אנהייבן צו רעדן מיט אים, דאס האט ער קיינמאל נישט געטון, פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט, דמאן דמשתעי ריש לקיש בהדיה בשוק, אז יעדער איינער וואס מען זעט ריש לקיש כאפט מיט אים א שמועס אין די שוק, יהבו ליה עיסקא בלא סהדי, האט מען פארשטאנען אז ווען ריש לקיש רעדט צו דיך, מיינט עס אז דו ביסט א ערליכע מענטש, מען קען דיך געבן געלט, מען קען דיך פארבארגן, מען קען מאכן ביזנעס מיט דיך, מען דארף נישט האבן קיין עדים. די פאקט אז מען זעט ריש לקיש רעדט מיט דיך, דאס מיינט שוין דו ביסט א ערליכער גוטער פיינער איד. איז ממילא פרעגט די גמרא, מיט רבי אלעזר וואס ער געהאט א טיטל, און אויף ער נאך אלס, ריש לקיש האט נישט גערעדט מיט אים, איז בהדי רבה בר בר חנה משתעי, ווילסטו מיר זאגן אז דא רבה בר בר חנה געבט אים א האנט ארויסצוקומען, און ריש לקיש הייבט אים אן געבן א גאנצע דרשה און ער הייבט אן רעדן צו אים, עס קען נישט זיין. אמר רב פפא, זאָגט רב פפא, שדי גברא בינייהו, ביסט גערעכט, מען דאַרף דאָ עפּעס אויסטוישן איין מענטש. או ריש לקיש הוה, אָדער טאַקע די מעשה געווען מיט ריש לקיש, ער האָט זיך געוואַשן, אָבער וזעירי, זעירי איז געווען דער וואָס האָט אים געגעבן אַ האַנט, און מיט זעירי האָט ער יאָ גערעדט. אָדער או רבה בר בר חנה הוה, אָדער טאַקע די מעשה געווען מיט רבה בר בר חנה, ער האָט אויסגעשטרעקט די האַנט, אָבער נישט צו ריש לקיש, נאָר עס איז געווען צו רבי אלעזר. רבי אלעזר האָט זיך געוואַשן, און שפעטער ער האט אים געגעבן א האנט און רבי אלעזר האט אים געגעבן די גאנצע דרשה, אבער צו זאגן ס'איז געווען ריש לקיש צוזאמען מיט רבה בר בר חנה, אויף דעם זאגן מיר דאס קען נישט זיין, ווייל ער וואלט נישט גערעדט מיט אים צוזאמען. אוי רייצא!